באתי לגני אחותי כלה וואס דאס איז דער מאמר וואס דער בעל ההילולא האט ארויסגעגעבן ללומדו ביו"ד בעשירי בשבט, און אזוי איז דאך אויך דערנאך געווארן מנהג ישראל תורה הוא ללומדו בכל עשירי בשבט בכל שנה ושנה, און ער ברענגט אראפ דעם מאמר המדרש און פירוש המדרש. אז באתי לגני לגני לגנוני וואס דאס איז עיקר שכינה איז בתחתונים היתה אז דאס גייט אויפן עולם הזה התחתון הגשמי וואס דארט איז געווען דער עיקר שכינה בשעת הבריאה און דערנאך איז געווען על ידי הענין הידוע על ידי אדם הראשון האט ער דעמאלט תלק געווארן די שכינה מארץ לרקיע הראשון, און אזוי איז אויך דורך די שבעה די שישה עניינים לאחרי זה ביז וואנעט אז די שכינה עלתה למעלה ביז צו רקיע השביעי, און דערנאך זענען געקומען צדיקי עולם אנהייבנדיג מיט אחד היה אברהם וואס הוריד השכינה מרקיע הז'

שטייט עס אין אן אופן וואס ווערט אנגערופן הסתלקות, ווארום דאס איז אין אן אופן של מקיף, אבער אזא מין מקיף וואס ער פועל'ט אויכעט בכל הענינים, וואס דאס איז אויכעט עבודתן ותפקידם פון עמך כולם צדיקים, אז זאל זיין די ישכנו לעד עליה, אז זיי זאלן משכון זיין און מאכן א דירה לו יתברך עליה, בתחתונים אין עולם הזה התחתון שאין תחתון למטה הימנו, אט דערפאר איז אויכעט געפינט מען זיך פון די ציוויים פון משה רבינו אין א ענין עיקרי וואס ער האט זיך מוריד געווען די שכינה כאמור ביז לארץ אז מ'האט דורך אים אנגעזאגט און ער האט זיך אפגעגעבן מיט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אז זאל זיין דער ושכנתי בתוכם טאקע בתוך כל אחד ואחד מישראל, דאס אבער געווען אין אן אופן און דורך דערויף וואס מ'האט געמאכט פון עניינים גשמיים, פון עולם הזה התחתון, די אלע דרייצן און פופצן זאכן וואס מען רעכנט אויס, האט משה אנגעזאגט און דערנאך געזען און האט זיך משתתף געווען ביז וואנעט אז ער האט מקים געווען דעם משכן דווקא משה רבינו אליין זאל זיין דער מקדש ושכנתי בתוכם וואס דורך דערויף ווערט דער עיקר שכינה בתחתונים אויכעט אין זמן משה און דערנאך לאחריו און דערפאר איז אויכעט וואס מען זאגט אז ועשית קרשים למשכן עצי שיטים עומדים

וואס פון זיי ווערט געמאכט קרשים אז פון שקר פון וועלט, איז ער מהפך און ס'ווערט אויכעט נתהפך די צירופים און ס'ווערט פון שקר ווערט דער צירוף קרש קרשים וואס זיי ווערן די עצי שיטים עומדים וואס דאס ווערט דער משכן אין וועלכע דער אייבישטער איז שוכן און דערנאך איז אויכעט דארף מען דורכפירן די שליחות.

ווי מען זעט עס בפשטות אין א מלך בשר ודם, וואס פארוואס איז דאס אזוי ביי א מלך בשר ודם? דערפאר וואס מלכותא דארעא, האט דער אייבערשטער געוואלט אז זי זאל זיין כעין מלכותא דרקיעא, אז וויבאלד אז למעלה איז א דבר המנגד כביכול, רופט ארויס די מידת הניצחון,

וואָס צבר וואָס ער האָט אַליין האָט צוזאַמען געקליבן און מע האָט צוזאַמען געקליבן פֿאַר אים, און זיי זײַנען אויף אַזוי פֿיל טײַער, אַז ניט נאָר ער נוצט ער איז דאָס ניט מבזבז, ניט נאָר ער נוצט דאָס בכלל ניט, ביז אַפֿילו אַז לא שזפֿתּו עין רואה, און מע באַווײַזט דאָס גאָר ניט דאָס סתּימא דכל סתּימין.

אין דעם המשך הסעיפים ווערט עס דערנאך געגעבן לכל אנשי המלחמה צו צבאות השם, וואס דאס איז יעדער איד און אלע אידן, וואס זיי ווערן דאך אנגערופן בשם צבאות השם, ווי מען זאגט דאס אין די ווי דערמאנט אין די פרשה שלפני זה, און דערנאך אויכעט אין פרשה פון שבוע זה, אז בני ישראל יוצאים ביד רמה. און בני ישראל על צבאתם על צבאות השם, זיין גייען זיי ארויס במלחמה בימי גאולה פון דעם חשך הגלות, און ס'ווערט דער נצחון פון אור אין סוף ביז למטה מטה עד אין תכלית, און דאס איז ער מבאר אין פרק י ג, וואס דאס איז דאך מתאים לשנה זו אינעם צווייטן מאל י ג,

פון וואס ער ממרה איז רחמנא ליצלן א ענין פון להכעיס, וואס אזוי איז אויכעט וויבאלד אז דאס איז דא ביי ביי אין עבודת השם ביי א אידן וואס ער איז דאך כולל את העולם נתן את העולם נתן בלבם, איז דאס אזוי אויכעט דא אין סדר השתלשלות וואס הייבט זיך אן פריער די עולמות הקדושה,

הקדוש ברוך הוא וואס אין דערויף דארף מען האבן א ביאור פארוואס מען געפינט אין די ביאור פון מטה מטה עד אין תכלית אריכות הביאור און פרטי פרטים ביז מען געפינט אז אין עץ חיים קרוב לסיומו ובסיומו א גאנצע שער וואס רעדט זיך וועגן פרטים אין דעם למטה מטה און אין די דרגה התחתונה בזה וואס דאס איז וואס ווערט אנגערופן בשם קליפות און אין דערויף גופא קליפה הכי תחתונה, און נאך פאר דעם אין דערויף אין זוהר, און בפרט אין פרשת פקודי און אויכעט בכמה מקומות, וואס רעדט זיך מיט אן אריכות גדולה בכמה פרטים ופרטי פרטים וועגן דעם אין תכלית אין דעם למטה מטה אין די עניינים און די עולמות וואס זיי זענען היפך פון עולמות הקדושה בתכלית ביז די דוגמא פון לי יאורי ואני עשיתני, וואס אף על פי וואס לכאורה האט מען זיך דאס געקאנט מבאר זיין אז וויבאלד אז אסתכל באורייתא וברא עלמא כדי עס זאל זיין די מציאות אין וועלט וואס דארטן דארף מען זיך האבן די עניינים בפרטים מצד טעם הכמוס פאר דעם אייבערשטן דארף אויכעט זיין באורייתא אויכעט אין אַן אופֿן אַז זאָל זײַן אסתּכּל באורייתא, אויכעט אין די פּרטים ופּרטי פּרטים, און דאָרטן גופֿא, דאַרף מען דאָס האָבן אין אַן אופֿן און צוליב ממלא זײַן דעם תּכלית וואָס כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, און ווי תורת הבעל שם טוב וואָס טייטשט זיך אָפּ אויף סור מרע ועשה טוב, אז זאל זיין דער ענין פון סור מרע, דאס אבער די התחלה, דערנאך דארף זיין די שלימות העבודה ועשה, מען זאל מאכן פון דעם רע זאל מען מאכן טוב.